די בושה וואס מען זעהט ביי די שנארערס פארשאפן חרפה קהל'ן און די קלויז. שיינע בעלי בתים שטעלן זיך אקעגן מען זאל זיך אזוינס מער נישט דערוועגן. די ארעמעלייט הארכן זיי אבער ווי די קעץ און קריגן זיך ארום ווי אויפן מארקט פלאץ. מוכר ספרים'ניקעס פון אנגעלאפענע שטעט פּאַקן חפֿצים אין קלױז און אױף אַ ברעט. נושׂא-חן צו זײַן, די סחורות זאָלן געפֿעלן, שטעלן זײ זיך אין פּאָליש פֿאַר די שװעלן. מיט טערקישע טליתים און שװערע עטרות, באַגילדעטע מחזורים מיט לעדערנע רוקנס, סאַמעט-בײַטעלעך מיט פּלושענע יאַרמלקעס, רבנישע גאַרטלען און װאַקסענע ליכט, ליגן מיט ברײטע שופֿרות אױסגעמישט אױף טישלעך,

ווי די שטאט אלט זענען די מצבות, די קברים, אין אוהל'ס פארמויערט ליגן דורות צדיקים. תחינות'דיגע ווייבער ביים טויער פון רחמים בעטן קברות געלט ערב די ימים נוראים, און גיבן איטליכן בטחון אויף א גוט קוויטל און בענטשן אלעמען אויף א יעלה'דיג קול. ווי צו תשליך הערט מען נישט אויף אהין צו גיין, דערנאך פארט מען צו ר' שלמה לייבעלען אריין. מען קומט פון אלמיץ, מען לאזט לייפציק איבער און מען כאפט זיך מעשה חסיד צו רבי'ס אהער. א געדרענג אין אלע בתי מדרשים פון אלערליי סוחרים און בטלנים.

אַן אימה װעהט, אַ פּחד װעקט, װען מנינים אין מנחידיקער שרעק געהען אין די קלױזן אין די שטיבלעך מיט דערװאַקסענע בר-מיצװה-ייִנגלעך אין טליתדיקער כּװנה געהען געזינדער, באָבעס און מאַמעס און קינדער, אין יעדן לעבעדיקן באַשעפֿעניש אָטעמט איצט דער רוח-הקודש. חסידים אין ווייסע זאקן און אין ווייכע טריט אין צעפלאמטע בגדים לויטן רבי'נס שניט, מאט און שווער, פלאמענדיג אויסגעפוצט, גייען עולה רגל'דיג, תפילה'דיג און מילד, די פרומע ארבע כנפות שלעפן זיך מיט.

מ'זאגט שטיקער פיוטים, מ'ווערט נישט מיד. הימל ערד און רבונו של עולם שלאגט פון יעדן הארץ, פון יעדן אטעם, ערב כל נדרי, ערב מעריב ערבים. ס'איז יום הקדוש אין יעדן מחזור'דיגן ווארט, אין יעדן שטיין, אין יעדן לעבעדיגן טראט. אין קדושה, אין גרויס פארכט, דורך תפילה זכה, דורך גענאד,

שיר היחוד, שיר היחוד, צו דיינע מלאכים געגליכן איז היינט יעדער איד, ווי זיי טאר מען היינט נישט שלאפן, ווי זיי טאר מען היינט חלילה נישט עסן, ווי זיי טראגט מען פייער אין די אויגן און מען ריכט אפ די כל נדרי נאכט, ווי די לוויים וואס האבן אמאל געוואכט, קיין אויג פון בית המקדש נישט אראפגעלאזט.

אַלע חפֿצים װי אין טױט געהילט, די טישן און טישטעכער װײַס פֿאַרדעקט, שרעקן ניט יעדעס קינד אין בעט, װי ס'װאָלטן שדים אַרומגעשװעבט, פֿון אַלץ אַרום שלאָגט מיט אַנגסט, פֿון דער באָבעס רײד, פֿון איר קלײד, און שװער איז דער שלאָף, די אימה. טאָג זאָל װערן, פֿאַרבײַ זאָל די נאַכט, מע האָט מורא פֿאַר דער מזוזה, פֿאַר דער ערד, פֿאַר טליתים, פֿאַר קיטלען און פֿאַר בערד. די לבֿנה אין אומעטיקן פֿענצטער שװימט, מ'איז צו דער דרױסנדיקער נאַכט בלינד. ח.

צו ברעכן דאָס אײַז אױף צו כאַפּן פֿיש, האָבן יונגען פֿײַער געלײגט אױפֿן גליטש. מ'איז אַרױס מיט העק און מיט שליטנס דעם װאַלד צו שינדן, די בײמער אָנצוצינדן. פֿון די הענט די נעגל האָבן געצװיקט און רױט האָבן די געזיכטער געבריט. װי אַזױ איז צוגעפֿאַלן דער כּיסלעװדיקער אומעט אין פּױלנס צײַטן אין די ערשטע נעכט ציטריג געצאַנקט האָט יעדעס קרעמל מיט קאַרגער בענקשאַפט אין יעדן פלעמל. אין באַרכעטענע קליידער, אין פוילן דרימל, האָט מען שלעפעריג אַרויסגעקוקט אויף אַן ערל, אויפן חדר-יונגל מיטן לאַמטערן, אויפן טאַטן פון משניות לערנען. דער ווינט האָט די לאָדנס געריסן, די שילד געפליקט, די מויערן געשמיסן.

מען פלאטערט אויף טראטוארן הין און צוריק און מען שלאגט זיך אן אויף א הייסן בליק, אביסל פרעך און אביסל שעמעוודיג, מיט א צאלע ראנטשקי באגריסנדיג, מיט א טיפן פאדאם דא נוגעדיגן נויג. אזוי גייט מען פריציש און האפערדיג און מען רעדט הויך פון פארבענקטע שטעט, מען זעצט.

די זכיה אין איין שטאט מיט איינעם פון זיי צו זיין, און נאך דערצו הערן אזא איינעם פארלעזן אליין, איז דער חלום פון דער יוגנט אין פוילן געווען. אזוי האט מען די אוונטן אין פוילן פארלעבט, יעדער אויף זיין אופן האט צו עפעס געשטרעבט, מ'האט גאזעטן און אלערליי ביכער געלייענט, אז מען וועט זיין עפעס פון יענע האט מען געמיינט, מען האט געהערט און געליינט אין מאמענט און אין היינט וועגן די גרויסע שרייבער אין די וועלט שטעט, אז געלעבט אין שאפ האט מאריס ראזענפעלד, באוושאווער דער אנארכיסט דער פאעט האט ס'רוב לידער געשריבן אויפן קראנקן בעט, און אז אין דחקות אין נויט געלעבט האט עדלשטאט,

און ווי דער שטייגער, זיינען געזעלן געגאנגען שפאצירן און אנשטאט דאווענען, צווישן זיך גענומען דיסקוטירן. קיל און פריש ווי דער שבת'דיגער איד האבן ביימער שאטנדיג געגרינט און געבליט. אנגעהויבן האט זיך עס ביים מאגיסטראט, ווען מ'האט אויף די אידן א בלבול אויסגעטראכט, דער מארק-זייגער פון א שטיין האט געקראכט, פון דער העלער הויט האט מען פענצטער געהאקט, ס'האָט זיך אָנגעהױבן װי מיט אַ מאָל. מ'האָט זיך געלאָזט מיט פֿױסטן אױף קול. אױפֿן אָרט האָבן סטרוזשעס זיך געמערט און װי העשעריקן זיך גערוקט איבער דער ערד. שטעקנס און אײַזנס האָבן װילד געפֿאָכעט און טירן אױפֿגעבראָכן און שױבן אױסגעשטאָכן. מיט זײערע שלעסער, מיט זײערע ריגלען האָבן זיך געװעלבער גרינג אונטערגעגעבן און געפֿאַלן זײַנען די פֿאַרהאַקטע שװערע לאָדנס אונטער עשו'ס רציחה באנאנד מיט די סחורות. צעלניק בשמים און שניט האבן זיך אויסגעמישט און מ'האט וואלשטאפן אויפגעוויקלט ברייט, ווער ס'האט געוואלט האט אפגעריסן אויף א קלייד. אזוי האט מען קראמען און פאכן אויסגעלערט, גארנישט און קיינער האט וועמען געשטערט און קאליע געווארן איז די שבת'דיגע ערד.

שבתים אזעלכע זאלן זיך מער נישט אומקערן, מ'האט זיך מיט גארנישט נישט געקענט ווערן. די שחרית שעה איז אויסגעגאנגען צו טרערן און בלוט האט געשפריצט פון קלויז אידס שטערן. מ'האט מסירת נפש'דיג די טירן פארשפארט, מיט פארלייגטע שטענדערס א פעסטונג געמאכט. פון די קלויז פענסטער געשפרונגען און געבליבן זיינען גע'הרג'עטע מתפללים אין טליתים ליגן. אטלעסענע אידן האבן זיך צום טויט געטריבן. געוואלט לעבן און אפילו נישט געקענט שטארבן. פוילן'ס כעס האט געבריט און נישט געווארן מיד צו יאגן זיך אויף בתי מדרשים און נאכן איד. דעם גאנצן שבת'דיגן מעת לעת נאכאנאנד האט דער טשעטשעגא מאי געפלאטערט איבערן לאנד. ב. ווי אויף להכעיס האט דער שבת זיך לאנג געצויגן. די זון ווי זי וואלט זיך גארנישט גערירט פון אויבן, האט מיטאג'דיג געבלענדט אין די אויגן אין די שויבן. דער מאיאווע יום טוב האט זיך אין פענער געהויבן און צום קאשטשאל מארשירט זיך מאדלעווען פאר פוילן. דער לוסט פון די ציענדיגע פראצעסיעס כסדר האט העלער געמאכט די שיקסעס די קליידער.

פאר דיר איינציגער באשעפער אין הימל זענען יידן געפאלן פאר'חלש'טע ווי פליגן און זענען ווי נאך א שלאכט געבליבן ליגן. וואס האט מען יא און וואס נישט געזען? ס'איז קיין קלויז נישט געווען צו דערקענען. טישטעכער האבן געהאלטן אין ברענען, ארון קודש'ן זענען געלעגן צעבראכן, צענומען.

ייִדן פֿאַרלאָשענע, ייִדן פֿאַרגלעסטע, מיט צעשפּאָלטענע קעפּ און שלעפֿן, זײַנען ווי קעלבער געשאָכטענע געלעגן איבער די קלויזבענק, איבער צעוואָרפֿענע טישן. ס'בלוט האָט נישט קיין כּוח געהאַט צו טריפֿן און נישט קיין כּוח געהאַט צו שטאַרבן. וועמעס צאָרן האָט ער אַזוי אויסגעגאָסן אויף די אוראַלטע, הייליקע מויערן און אויפֿן עזרת נשים אין קלויז אויבן. ווער ס'האט געקענט איז געשפרונגען פון די פענסטער פון די שראנקן און אויפן ארט געבליבן ווי איינגעזונקען. דאס זענען געווען מאמעס און שנירן אידן וואס זענען געקומען צום חתן'ס אויפרופן. מ'האט אוירינגען און פערל אפגעריסן, אין כשר'ע לייבער די רציחה איינגעביסן. באָבעס האָט מען מיט די פֿיס געשלײַדערט, יעדעס ביסל צירונג ממש אױסגעטרײבערט און זײ מיט נאַקעטע קעפּ אָן טיכלעך געלאָזט. ביזן האַלבן מעת־לעת שױן אַזױ איז מען פֿאַרחלשט געלעגן װי בלײַ, מע האָט אין זיך געשטיקט דאָס געשרײ, ביז צוגעפֿאַלן איז דער אָװנטיקער מײַ. ד. ווי ס'שטילט זיך אמאל נישט א רעגן אין חשוון, האט זיך צום איד נישט געשטילט דער צארן. אין מעשטשאנעס הענט האט דער חלף געבלענדט, ער האט זיך איינגעבראכן דורך שלעסער דורך ווענט מיט שטאבעס אייזן מיט בייטשן אין די הענט און געפאכעט אן רחמנות וואו נאר ער האט געקענט, ער האט זיך געשפארט מיט רציחה'דיגן אימפעט

די מגיפה פון צארן האט זיך שטארקער פארשפרייט און אפגעטאן האט זיך דאס רחמנות, דער מיטלייד. די באבע חנה'לע האט זיך אין שרעק געווארפן, אינמיטן תהילים זאגן מיטאמאל זיך אויפגעהויבן און אויפן גוזר געלאזט מיט די באבע'שע פויסטן. מ'האָט געשלעפּט וואָס ס'איז געקומען אונטער די הענט, פֿון נשים די שייטלען געריסן, דאָס פֿרומע העמד, אַ תּל געמאַכט פֿון יונגע מאַמעס, פֿון יונגע קליידער, מיט כּעס און מיט גלוסט זיך אײַנגעגעסן אין די לייבער. די שעה פֿון גאָט פֿון אַבֿרהם זאָל איצט בײַשטיין, דער בייזער שבת זאָל וואָס גיכער פֿאַרבײַגיין. מען פארפעלט רחמנא ליצלן נישט קיין אידיש הויז און ערגער ווי אין שטוב איז צו גיין ארויס רק נאר דו הערסט ווי ס'טראגן זיך קולות אידיש געוויין אויסגעמישט מיט קללות און ביים שיניעווער שענדט מען דעם שבת פארוואס אזא שטראף אויף מאיר'ל שיניעווער גאט אויפן זקן וואס קדושה איז אין יעדער טראט

שעכט אונז, הענגט אונז, אז וויי און אך, אבער אונזער קינד רירט נישט אן ערב חתונה וואך. נישט בייגעשטאנען איז די שעה פון גאט פון אברהם, יוזעק האט די טאכטער אנגענומען מיט די הענט, אויפגעדעקט דאס העמד די בתולה געשענדט, און טאטע מאמע זענען געווארן געלעמט, בעת מ'האט טמא געמאכט זייער קינד. ה. ווי שטויב וואס מערט זיך מיטן ווינט און שלאגט זיך אויף אלץ אן בלינד, האבן רוצחים אלץ מער זיך געמערט. פול געווארן מיט זיי איז די פוילישע ערד און די שחיטה האט גארנישט אויפגעהערט. מ'האט דעם פאגראם איינגעטיילט אין שטעט, אין חדשים, אין וואכן און אין טעג.

ווי א חלאת האט די שחיטה זיך פארשפרייט, דערפער ארומגעכאפט, שטעט נישט פארפעלט. מ'האט הייזער מיט אידן אנגעצונדן, הייסן וואסער אויף קינדער געגאסן, מאמעס און טעכטער נאקעט געשלאגן, מאנסבילן געקאטעוועט, די בערד געשניטן, און אויף באנען אידן פון פענסטער געווארפן. אנגעהאלטן אזוי האט עס וואכן און חדשים, מ'האט שטארק מורא געהאט פאר די שבתים, מ'האט נישט געוואוסט אויף וואס פריער צו בעטן, צו אויפן טאג צו אויף דער נאכט וואס מ'האט פארשאלטן, אז מ'האט זיך פארן מינדסטן אויגנבליק געשראקן. גאט אין הימל'ס ווילן, פארוואס שפאנט אזוי דער גולם איבער די שוועלן און נישט דו צוימסט אים, נישט דו הייסט אים צעפאלן. און אויב ליים, וואָס איז נישט מער ווי פּראָך, זאָל אַ האַק קענען טראָגן אין דער שאַרפֿער הויך, איז עס, גאָט, בלויז מיט דײַן ווילן, מיט דײַן כּוח. ו', כאָטש ס'האָט דער וויסליק נישט אויסגעגאָסן, רעגנס האָבן נישט געפֿלייסט אין די רינשטאָקן, איז די שטאָט אין פֿאַרגאָסן בלוט געבליבן שטיין, ווען צוביסלעך אײַנגעשטילט האָט זיך דער המון. שוין בעסער בלינד, טויב און שטום צו ווערן, איידער צו זען וואס מ'האט רחמנא ליצלן געזען. די געסלעך ארום די בתי מדרשים האבן אויסגעזען ווי חורבן ירושלים. אש און קויל איז געווארן פון ספרים. פארמעטן, ווי שטיקער בלעך געבויגן, האבן זיך אין ווינט געהויבן, געפלויגן. דאס זענען געווען צעריסענע ספר תורה'ס.

געשלעפט דאס שבת קלייד פון נשים דאס צירונג אפגעצויגן די קייט און זיי אין נאקעטן בלוט געלאזט טויטערהייט. אויפגעווען איז די שטאט ווי נאך א שלאכט, קהל מיט די חברה קדושה האבן געוואכט, זיך געפארעט ביי די קדושים א גאנצע נאכט, דער הויכער שבתי האט טרויעריג געהאלפן, געקיניגט, געשאָלטן, מיט איטלעכן זיך באַהאָלפֿן, צענדליקער מתים מיט די אייגענע הענט געוואַשן. ייִדן, ייִדענעס זענען אַרומגעגאַנגען מיט ליכט, אין איטלעכן טויטן באַזונדער אַרײַנגעקוקט און געחלשט בײַם דערקענען אַ היימיש געזיכט. קהל האָט זיך געשווינד צו קבֿורה געגרייט, ווער נאָר ס'האָט געקענט האָט תּכריכים גענייט און די הייליקע לוויה אויף אינדערפֿרי צוגעגרייט. זײַן. אױב מע האָט די שטאָט אין גאַנצן נישט אומגעבראַכט, איז װײַל מאַנכע גאַסן האָבן זיך װידער געשטעלט. די ערשטע געװאַגט האָט די דריקעראָװקע, דערנאָך די װאָלע, באַלד די באַלדעכאָװקע. דער זעלבשוץ דאָרט האָט געאַרבעט מעשׂים, זיך באַפֿעסטיקט אין קעלער, אױפֿן בױדעם, זיך קעגנגעשטעלט מיט ביקסן, מיט שטאַבעס. די ייִדישע גבֿורה האָט אױסגעהאַלטן אַ גאַנצן שבת.

און אויף דער דריקעראָווקע געפירט די שלאַכט. פון אַלע ווינקלען האָבן שטאַרקע יונגען געוואַכט, מען האָט שטיינער געוואָרפן, פון ביקסן געשאָסן, אין ציל אַזש פון די דעכער אַראָפּ געטראָפן. מען איז געשטאַנען מיט צעקנעפּלטע העמדער, אַ נאַקעטער כח האָט געשפּאַרט פון די לייבער, און גאָרנישט האָט אָפּגעשטעלט, אָפּגעהאַלטן,

די הייליגע שלאכט האבן שטעט באוואונדערט און אומעטום פון ריישער זעלבסטשוץ גערעדט. ס'איז געווען די ערשטע שטאט וואס האט געוואגט מיט אידישן כח זיך אקעגן צו שטעלן די האק און בייקומען די וואס האבן זיך פרעך געיאגט נאך אידן און טעכטער און נאך זאקרויב. דארט וואו מ'האט העלדיש די שלאכט געפירט האט מען אפילו קיין איין אידיש הויז בארירט און צו די קראמען דארט האט גארנישט פאסירט.

נאכן ביטערן שבת וואס האט זיך לאנג געצויגן און ווי נאר דער צומארגנס האט זיך אנגעהויבן איז דער בראך ארויס ווי שוואמען נאך א רעגן, ווי נאך א בלינדן נעפל וואס צעגייט אין די אויגן, ווי נאך אן ערדציטערניש רחמנא ליצלן, איז מען ווי דאקטוירים ארום געגאנגען איבער חולאים דאס אויער צום הארץ געלייגט דעם דופק אנגענומען רעטונגס בעטלעך געבראכט געשווינד אוועק גענומען יעדער וואס האט געקענט האט באנדאזשירט אויפן ארט אפגעמינטערט די וואס האבן נאך אויסגערעדט א ווארט געלעגן זיינען מויערן ווי געפאלענע פעסטונגען

האָט מען נעבעך יאָ און נישט דערקענט. אַרום דער גרויסער קלויז מיט אַ מאָל האָט מען ווי אויף אַ פֿעלד אויפֿגעשטעלט אַ שפּיטאָל. היות ווי פֿאַר אַ טיפֿוס געשראָקן האָט זיך קהל, האָט מען אויף די געפֿאַלענע געגאָסן קאַרבאָל, און געוואַקסן איבערן טאָג זענען טויטע אָן אַ צאָל.

און פאר אויסלאנד און פאר דער גרויסער וועלט איז ער דער סימבאל פון פוילן'ס פרייהייטס-העלד. ט, אויב א בלאט, א גרעזל האט זיך געגעבן א ריר, איז עס נישט געווען פונעם ווינט, דער ציטער, נאר פון דער קידוש השם לוויה, דער פלאטער, וואס אנגעווארפן האט דער טאג דער זונטאג'דיגער.

מען האט די שטאט ריישע באין אופן נישט דערקענט. שווארצע ליכט האבן אין אידישע פענסטער געברענט, פארהאנגענע שפיגלען האבן מער נישט געבלענט, מען האט אין גרויס געוויין פארבראכן די הענט. די יעלות, די קולות, זענען געגאנגען עד לב השמים, האבן די הימלען אויפגעריסן ביז צו שערי רחמים, ווען געצויגן האבן די לוויות פון די קדושים. מען האט שבת גע'שחט'ן, זונטאג באגראבן, און די הרוגים צום בית עולם געטראגן. איינער ביים אנדערן האט קריעה געריסן. פון דער מאיאווער זון איבער דער וועלט האט ווי שבת דער זונטאג שארף געהעלט. דער קאשטשעל האט זיך גארנישט געשעמט צו שלאגן די גלעקער ביז דער איד האט געוויינט. דער פּויער, דער מעשטשאַן, דער סטרוזש, איז געווען אויסגעפּוצט ווי אין די חגאות און באַוווּנדערט אַלץ אָן רחמנות. פֿאַרגליווערט און ווילדע בײַ דער גאַס זײַנען קינדער אַרומגעלאָפֿן אין משוגעת און זיך נאַריש געפּלאָנטערט פֿאַר די פֿיס, מע זאָל שוין מער, גאָט, נישט זען אַזוינס.

וויפֿל מע זאָל זיך נישט געװען יאָגן, נישט אײַלן, איז מען אין דער פֿינצטער געבליבן צװישן הײלן. מע האָט אױפֿגעגראָבן דאָ און פֿאַרשאָטן דאָרט, נאָך יעדע לעצטע לאָפּאַטע קדיש געזאָגט, קבֿרסװײַבער, אין טיכער געהילט, אין שאַלן, זײַנען אין געװײן פֿאַרגאַנגען, פֿון די פֿיס געפֿאַלן און זיך אין די קבֿרים אַרײַן מיטגעריסן, מע זאָל זײ. באנאנד מיט די קדושים פארשיטן אויפן בית החיים אידן הונדערטער מיטאמאל זענען אויפגעווען צוזאמען מיטן בית דין מיט קהל און אויפגעשטעלט דעם קבר מיט דער מויער מקבר צו זיין די צעריסענע תורות'ן פון פייער פארמעטן וואס זענען געלעגן צעוויקלט פארקערט האבן רבנים און סופרים צוריק איבערגעקערט און יעדעס ברעקל אריינגעלייגט אין דער ערד.

ערשט איצט האָט מען דערפֿילט די מורא, די שרעק, די אימה, װאָס האָט קינדער געװאָרפֿן פֿון בעט. מע איז אַרומגעגאַנגען מיט װוּנדן געבונדן, שראַנקען און שאַפֿעס זײַנען געשטאַנען אָפֿן, צערוקט, צענישטערט זײַנען געװען די שופֿלאָדן, װאָס האָט יאָ און װאָס האָט נישט געפֿעלט, װען מע האָט זיך נאָכן ביטערן שבת אַרומגעקוקט, צו װאָס מע האָט זיך צוגערירט עפּעס זוכן, האָט מען די ייִדישע הענט פֿאַרבראָכן, די זילבערשענק איז אין שטיקלעך געװאָרן, די פּאָדלאָגע אױפֿגעריסן און אױפֿגעבראָכן, און דער כּלהס אױסשטאַטפֿירונג צעטראָטן, געװאַלגערט האָבן זיך ספֿרים, צעפֿלױגן און װי די הײַזער האָבן אױסגעזען די גאַסן, געװעלבער אָפּגעשליסן און אָפּגעריסן, קױם געהאַנגען זײַנען לאָדנס אױף די זאַװיאַסן, אַלץ האָט אויסגעזען ווי גילגולים פֿון שאָטנס, געלויערט האָט אַ הונגער פֿון די שאָדנס. י״ב. כאָטש צו עסן איז געווען צו זעט, האָט דער מיסחר ווי פֿון זיך אָפּגעשטעלט. סוחרים האָבן איינער מיטן אַנדערן נישט פֿאַרקערט מורא געהאַט אַרויסצופֿאָרן אין אַנדערע שטעט.

האט קהל מכריז ומודיע געווען און באפוילן מ'זאל חס וחלילה זיך נישט רירן פון ארט און אז קיין איד זאל נישט וואגן ארויס פון שטאט ביז ס'וועט נישט קומען די קאמיסיע פון אויסלאנד. פון די ציענדיגע שלאפקייטן נאך דער שחיטה האט מען זיך געשראקן פאר א מגיפה, די קהילה פון קראקע האט דעפעשירט ווי זיך צו האלטן אויב עפעס פאסירט, געשטורעמט דעם סעים האט ריישע מיט דאקטאר יהושע טהאן אין ווארשע. קלאגעס זענען דערגאנגען קיין ווין, אפגעארדנעטע זענען תיכף געפארען אהין, זענען קאמיסיעס פון די הויכע פענסטער געקומען אויספארשען דאס בייזע וואונדער, די צעבראכענע שטעט און שטעטלעך באקוקען, און צום אידישען חורבן געמיטלעך זיך באצויגען. ווייניק וואָס דערפֿון געמאַכט האָט זיך פּוילן, שטיל זיך אויסגעלאַכט פֿון די גרויסמאַכטן, אַמעריקע, פֿראַנקרײַך און בריטאַניע, וואָס האָבן שאַרף פֿאַרדאַמט אירע מעשׂים. פּוילן האָט געענטפֿערט, זיך אַנטשולדיקט און צו קליין געלט געמאַכט דעם אומגליק, און אַז אויסגעבראָכן האָט אַלץ מיט אַ מאָל, און אַ שאָדן-ערזאַץ וועט זי צאָלן צו קהל און אַרויסלאָזן די ייִדן קיין ארץ-ישׂראל.

פאר די פארבליבענע אלטע מאמעס און טאטעס. אזוי ווי ס'איז פריער געווען א געיעג אויף מסחר האט מען זיך איצט גענומען האנדלען מיט פעסער. יעדער וואס האט אין סטאראסטע געהאט אן אמט האט פאפירן צוגעשטעלט ארויסצופארן פון לאנד. מיט גאלד צוגלייך איז געווען א פאס קיין אויסלאנד. מ'האט תיכף ומיד געלט אויסגעציילט אויף דער האנט. דער, וועמען דאָס מזל פֿון אַמעריקע האָט צוגעשפּילט, און געלט באַקומען דורך אַן אַמעריקאַנער דעלעגאַט, איז צו פֿאַרשאַפֿן זיך אַ פּאַס אָנגעקומען זייער לײַכט, מע האָט זיך גיכער לאַקאָמט אויף דאָלאַרן, איידער אויף זלאָטעס, וואָס האָבן געהאַלטן אין פֿאַלן. אויסגעוואַקסן זײַנען מעקלערס ווי פֿון דער ערד און ווי זאַמד, ווי שטערן יעדן טאָג זיך געמערט. נאַטשאַלניקעס אויף באַנען האָבן נישט געשטערט. נישט וויסנדיג זיך געמאכט, נישט געזען, נישט געהערט. מיט די שמוגלער ביינאנד שווארצן די גרעניץ, איז מען גרופנווייז אזוי געפארן קיין קאטאוויץ, מ'האט זיך געשפארט צו פראג, צו אלמיץ, געוואלט קיין פרעשבורג, קיין ברין, קיין טעפליץ, און אז אויפפאלנד איז געווארן בערלין, האבן שמוגלער זיי גענומען צו ווין. אַן אָפּקומעניש איז געװאָרן די דריקנדיקע שרעק, דאָס שװאַרצן די גרענעץ, אַבי פֿון פּױלן אַװעק, און זוכן בלינד אַן אָנהאַלט װוּ, אַ צװעק. יעדער, װאָס האָט זיך נאָר אין אַ קרובֿ דערמאָנט, אין אַן עלטער-פֿעטער אין דער װײַטער פֿרעמד, האָט פֿון בריװשרײַבן זיך אױסגעשריבן די הענט.

היינט איז אוועק יענער, מארגן דער, און נאר מ'האט פון פארן געהערט. האט איינער שוין געוואוסט דעם טעם פון ווין האט ער אין ריישע מער נישט געקאנט זיין. איינער פארן אנדערן האט זיך אנגעהויבן מיען, ברידער האבן שוועסטערן אראפגענומען. אזוי האט מען ארויסגעצויגן דאס יונגווארג און שיטערער איז געווארן דער מסחר אין מארק. מ'האט פון אויסלאנד גערעדט ווי פון ארץ ישראל, און וועלט שטעט זענען געווארן היימיש מיטאמאל. וועגן לאנדאן, פאריז, ציריך, צי מערן, האט מען געניט געשמועסט ווי וועגן גאליציע. יעדעס אינגל האט גע'חלומ'ט און טרויעריג געצויגן ארויס פון ריישע וואו ס'וועלן אים טראגן די אויגן, אבי וואס גיכער אוועק פון פארשאלטענעם פוילן. קיין אמעריקע. א. וואס ווייטער מ'האט זיך פון דער היים געפונען, שנעלער איז דער גרויסער חלום אויסגערונען. מ'האט זיך אנגעשלאגן אין דער ביטערער שעה, און זיך געזען אין א וועלט פון קריעה בליעה.